אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ל' ו' עמוד ב'. לאמיר נעמען די זעקסטע שורה פון אויבן. תנו רבנן, כיצד מתוודה? דער כהן גדול שטייט דא אין זיינע ווייסע קליידער בין האולם ולמזבח, ער איז גרייט אנצוהייבן די ערשטע עבודה פון יום הכיפורים, ער גייט יעצט זאגן וידוי אויף זיין פר, די שאלה איז דא כיצד מתוודה, ווי אזוי זאגט ער דעם וידוי, וואס איז די לשון הוידוי וואס ער זאגט. און די גמרא גייט יעצט ברענגען צוויי שיטות. די ערשטע שיטה איז, עוויתי, פשעתי, וחטאתי. דאס איז די סדר. מ'וועט שוין זעהן וואס די טייטש איז פון די ווערטער. די ערשטע זאך איז עוויתי, פשעתי, און חטאתי. וכן בשעיר המשתלח הוא אומר, און איך וועל זאגן ווי ווייס איך דאס איז די לשון, זאגט ער קוק אריין אין פסוק, ביים שעיר המשתלח שטייט דארטן, והתוודה עליו על כל עוונות בני ישראל, האסט דעם ערשטן, ואת כל פשעיהם, דעם צווייטן, לכל חטאתם, זע איך דא דעם זעלבן זאך, די תורה זאגט מיר, עוויתי, פשעתי און חטאתי. וכן במשה הוא אומר, נאך א פסוק, נושא עוון ופשע וחטאה, זאגט מיר די תורה אויכעט, עוון, פשע וחטאה, זע איך ווייטער דעם זעלבן לשון. פאר דעם זאגט ר' מאיר, ווען דער כהן גדול שטייט דא און ער איז גרייט צו זאגן וידוי, זאגט ער עוויתי, פשעתי און חטאתי. דברי ר' מאיר דאס איז שיטת ר' מאיר. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין. איך בין נישט מסכים מיט דעם. אבער פאר איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס, לאמיר א מינוט אויסטייטשן די ווערטער זאגן חכמים. וואס איז וואס מיינט עוויתי, וואס מיינט פשעתי, וואס מיינט חטאתי, לאמיר א ביסל פארשטיין וואס טוט זיך דא. זאגט ער אזוי. עוונות אלו הזדונות, עוונות מיינט די זדון, זאכן וואס איך טו במזיד, איך ווייס ס'איז אסור, איך ווייס אז מ'טאר דאס נישט טון, מיר ברענט א תאווה, דאס וויל איך יא טון, דאס מיינט א זדון, איך מאך א זאך במזיד. וכן הוא אומר, אזוי אויך שטייט אין פסוק, הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה, זע איך עוון מיט כרת אין איין פסוק, ווען איז דא כרת, אוודאי דאס איז דאך נאר ביי מזיד, זע איך עוויתי, עוון, דאס איז א לשון פון מזיד, איך טוה א זאך בדווקא, איך ווייס ס'איז אסור, אבער דאס וויל איך יא טוהן. לאמיר גיין צום נעקסטן, פשעים, אלו המרדים, דאס איז פשוט א מענטש וואס איז מורד, ער זאגט צום באשעפער קוק אהער, ס'ברענט מיר יא, ס'ברענט מיר נישט, דאס גייט מיר נישט אן, איך ווייס אז דו ווילסט נישט, און איך וויל דווקא יא מאכן. דו ווילסט נישט, איך וויל יא, איך וויל מורד זיין מיט דיך, איך וויל גיין אקעגן דיך. דאס איז די מרידה וואס א מענטש מאכט. וכן הוא אומר אזוי שטייט אויך אין פסוק, מלך מואב פשע בי, ער האט קאמפלעינט דארטן אז מלך מואב האט מורד געווען אין מיך, ער צאלט מיר נישט זיין טעקסעס. אדער נאך א פסוק ואומר אז תפשע לבנה בעת ההיא, לבנה איז געווען א שטאט, אויכעט, זיי האבן מורד געווען אויפן קעניג. איז זע איך דארטן דעם לשון פשע, דאס איז א לשון פון מרידה, אז איך וויל בדווקא נישט טון. דו ווילסט יא? ניין, איך וויל דווקא מורד זיין אין דיך, איך וויל דווקא גיין אקעגן דיך. די נעקסטע זאך איז לכל חטאתם, אלו השגגות, א מענטש טוט א זאך בשוגג, כ'האב נישט געוויסט ס'איז אסור, כ'האב געמיינט ס'איז מותר, כ'האב נישט געוויסט היינט איז שבת, זאכן וואס כ'האב געטון בשוגג. וכן הוא אומר אזוי שטייט דאך אין פסוק, נפש כי תחטא בשגגה, א מענטש וואס טוט א זאך בשוגג. פון דעם פירט אויס חכמים זיי זאגן אזוי, ומאחר שהתוודה על הזדונות ועל המרדים, חוזר ומתוודה על השגגות? פרעגן חכמים צו ר' מאיר, ר' מאיר איך פארשטיי נישט וואס דו ווילסט דא זאגן. דו ווילסט זאגן, די ערשטע זאך איז די מזיד, שפעטער קומט די מרידה, און שפעטער קומט די שוגג. אויף דעם פרעגן חכמים, איין מינוט, קען דאס דען זיין ר' מאיר? מה דאך א מענטש קומט שוין שטייען פארן באשעפער, און ער זאגט באשעפער, די מזיד, דאס זיי מיר מוחל, די מרידה, דאס זיי מיר מוחל. נאך א זאך, די שגגה, דאס זיי מיר אויכעט מוחל. פארקערט, די סדר וואלט געדארפט זיין אינגאנצן אנדערש. די סדר וואלט געדארפט זיין באשעפער איך בעט דיך, איך האב געטון זאכן בשוגג, אויף דעם, איך בעט דיר א כפרה. פיין, דאס האבן מיר ארלעדיגט, לאמיר ארויפגיין איין סטעפ. רבונו של עולם איך האב געטון זאכן במזיד. איך בעט דיך אויף דעם זיי מיר מוחל. דאס האבן מיר אויך ארלעדיגט, שפעטער גייען מיר ארויף נאך א מדריגה, מען גייט צו די מרידה, באשעפער כ'האב אפילו מורד געווען אקעגן דיר, איך בעט דיך דאס זיי מיר אויכעט מוחל. און פאר דעם זאגן חכמים די סדר וואס דו רבי מאיר געסט מיר דא, דאס קען נישט זיין. אלא כך היה מתוודה, נאר זאגן זיי דאס איז די סדר וואס מען דארף זאגן ווידי, חטאתי ועוויתי ופשעתי. דאס איז די סדר, איך האב געמאכט זאכן בשוגג, איך האב געמאכט זאכן במזיד, און איך האב געטון זאכן במרידה. הייבסט אן פון אונטן און דו בויסט עס אויף נאך און נאך און נאך. אלא כך היה מתוודה חטאתי עוויתי ופשעתי לפניך אני וביתי. וכן בדוד הוא אומר, מען זעט דאס טאקע ביי דוד המלך, אין פסוק שטייט, חטאנו, אונז האבן געמאכט די זאכן בשוגג עם אבותינו, העווינו אונז האבן געטון זאכן במזיד, און הרשענו אונז האבן געטון זאכן במרידה. וכן בשלמה הוא אומר, חטאנו אונז האבן געטון זאכן בשוגג, והעווינו אונז האבן געטון זאכן במזיד. און רשענו אונז האבן געטון זאכן במרידה, וכן בדניאל הוא אומר, חטאנו אונז האבן געמאכט זאכן בשוגג, ועווינו אונז האבן געטון זאכן במזיד, הרשענו ומרדנו אונז האבן געטון זאכן במרידה. קומט אויס דא אז אונז האבן א מחלוקת דא צווישן ר' מאיר מיט חכמים. ר' מאיר זאגט זאלסט וויסן די סדר איז עוויתי, פשעתי און חטאתי. כ'האב געטון זאכן במזיד, כ'האב געטון זאכן במרידה און כ'האב געטון זאכן בשוגג. מה שאין כן חכמים זאגן ניין. חטאתי עוויתי פשעתי, כ'האב געטון בשוגג, כ'האב געטון במזיד, און כ'האב געטון אויכעט במרידה. זענען חכמים מסביר און זיי גייען ווייטער. איין מינוט, מ'האט דאך פריער געהאט פסוקים. זאגן חכמים אלא מהו שאמר משה, נושא עוון ופשע וחטאה, וואס אונז האבן למעשה פריער געהאט די פסוק פון משה רבינו, וואס דארטן שטייט דאך יא עוון ופשע וחטאה, ווי וועלן חכמים מסביר זיין דעם פסוק? ער זאגט אזוי, חכמים זענען מסביר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, משה רבינו זאגט פארן באשעפער, רבונו של עולם, בשעה שישראל חוטאין לפניך ועושין תשובה, ווען כלל ישראל האבן געמאכט עבירות פאר דיך, אבער זיי קומען צו דיר און זיי ווילן מאכן תשובה, עשה להם זדונות כשגגות, מאך זייערע זדונות, מאך זייער, מאך זייערע די מזיד'ס, מיט זייער מרידה, מאך דאס אזוי ווי די שוגג. אזוי ווי די שוגג ביסטו זיך זיי מוחל, איז דא אויך נעם די מזיד, נעם די מרידה און זיי זיי מוחל אויף דעם אויך. דאס הייסט די סדר וואס מען זאגט איז ערשט שוגג, שפעטער מזיד, שפעטער מרידה. איי פונעם פסוק זעה איך עוון ופשע וחטאה, זאגט ער ניין, דאס איז נאר די תפילה וואס משה רבינו האט געבעטן, נעם די עוון און פשע און מאך דאס כחטאה, אזוי ווי פארן שוגג ביסטו מוחל, אזוי זאלסטו אויך מוחל זיין פאר די אנדערע סארט עבירות. און בעצם די זעלבע זאך קען מען ענטפערן אויפן ערשטן פסוק. יא אין פסוק שטייט טאקע והתודה עליו את את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם, אבער ווייטער, נעם די עוונות, נעם די פשעים, און מאך זיי אזוי ווי די חטאים, מאך זיי אזוי ווי די שוגג'ס, אזוי ווי די שוגג ביסטו זיי מוחל, אויף די אנדערע זאכן זאלסטו זיי אויכעט מוחל זיין. אמר רבה בר שמואל אמר רב, זאגט רבה בר שמואל אמר רב, הלכה כדברי חכמים, רב האט גע'פסק'נט, די הלכה איז אזוי ווי חכמים, אזוי ווי אונז האבן פריער דערמאנט, שיטת חכמים, חטאתי, עוויתי און פשעתי. אויף דעם פרעגט די גמרא פשיטא, וואס די גרויסע חידוש, וואס קומט מיר רב זאגן א הלכה איז אזוי ווי חכמים, ס'פשוט, ווייל יחיד ורבים הלכה כרבים, ווען ס'איז דא א יחיד מיט א רבים, איז אוודאי די הלכה כרבים, ר' מאיר איז א יחיד, חכמים זענען רבים, אויב אזוי וואס איז די שאלה דא בכלל? און וועסטו פרעגן איין מינוט, איך האב דא א סתם משנה, ביי אונז אין משנה איז געשטאנען ווי ר' מאיר, עוויתי פשעתי חטאתי, אויב אזוי איז דאך נישט סתם אזוי פשוטע זאך, אויב פסק'נען ווי ר' מאיר, ווי חכמים, דארף איך פארשטיין פארוואס. נאר די תירוץ איז אויף דף ס"ו עמוד א איז דא נאך א משנה, און דארטן איז אויך דא א סתם משנה, און דארט שטייט יא חטאתי עוויתי פשעתי, און פאר דעם זאגט ער, דו רב קומסט מיר זאגן הלכה כחכמים, איז ס'איז פשוט, יחיד ורבים הלכה כרבים. און אויף דעם ענטפערט ער מהו דתימא כ'וואלט געקענט מיינען מסתבר טעמיה דר' מאיר, דקא מסייע ליה קרא, אפשר וואלט איך טאקע געדארפט פסק'נען אזוי ווי ר' מאיר, ווייל למעשה האט דאך געהאט א פסוק וואס שטייט ביי יום כיפור, ביים שעיר המשתלח, שטייט טאקע, והתוודה עליו ועל כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם, לכל חטאותם. וואלט איך אפשר געמיינט צו זאגן אז די תורה וויל מיר טאקע יא זאגן א סדר, קא משמע לן זאג איך דיר ניין זאלסטו וויסן, די תורה וויל דיר נישט געבן קיין סדר דא, און אזוי האב איך שוין פריער מסביר געווען, און היות איך האב דאך דא א יחיד מיט א רבים, גיי איך טאקע פסק'נען ווי חכמים, זאלסטו וויסן די סדר הדברים איז, חטאתי, עוויתי, און פשעתי. דערציילט די גמרא, ההוא דנחית קמיה דרבה, ס'איז געווען איינעם ס'איז קומט פאר רבה, ער האט געדאווענט פארן עמוד, ועבד כר' מאיר, און ער האט געטון אזוי ווי ר' מאיר, עוויתי, פשעתי, און חטאתי. אמר ליה, פרעגט אים וועיט ע מינוט, שבקת רבנן ועבדת כר' מאיר? דו ביסט בעל תפילה, יא? דו דארפסט דאס וויסן. וואס הייסט דו מאכסט אן אנדערע סדר? וואס זאגסטו עוויתי פשעתי חטאתי, דאס שיטת ר' מאיר? לאזסט עפעס אפ חכמים? אמר ליה, זאגט ער, יא, כר' מאיר סבירא לי, איך האלט אזוי ווי ר' מאיר, כדכתיב בספר אורייתא דמשה, היות די תורה זאגט אונז דאך והתוודה עליו, און די תורה זאגט אונז עוונות פשעים און חטאים, פארדעם גיי איך זאגן דעם לשון, יא ער האט גע'פסק'נט אזוי, אבער ניין, איך נעם דעם לשון התורה, אז די תורה זאגט מיר עוונות, פשעים און חטאים, און ווען עס קומט דא צום דאווענען, טו איך די זעלבע זאך, איך זאג אויכעט עוונות, פשעים און חטאים. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, וכפר, ביים פר שטייט דא די ווארט וכפר, לאמיר אנקוקן א מינוט די פסוק, די פסוק זאגט אונז והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו, וכפר בעדו ובעד ביתו. זאגט ער אזוי, די לשון כפרה, ווי אזוי די כהן גדול א כפרה דא? איז דאס מיטן בלוט וואס דו גייסט שפריצן באלד? איז דאס מיט די ווערטער די וידוי וואס דו זאגסט ארויס? ווי אזוי געשעהט דא די כפרה? און אויף דעם זאגט ער, בכפרת דברים הכתוב מדבר, די תורה זאגט מיר דא, וכפר ווי אזוי? מיט די ווערטער, מיט דעם וואס איך זאג דעם וידוי, מיט דעם וואס איך זאג פארן באשעפער, חטאתי, עוויתי, פשעתי, דורך די ווערטער, דאס איז זיין כפרה. איז אתה אומר בכפרת דברים. דו זאגסט מיר יעצט א אינטערעסאנטע זאך. א נארמאלע קרבן, די כפרה קומט דורכ'ן שפריצן בלוט. איך גיי צום מזבח, איך געב דעם מתנת דמים, דאס איז בעצם די עיקר ריצוי פון א נארמאלע קרבן. דו זאגסט מיר א נייע זאך, בדברים, מיט די ווערטער וואס דער כהן גדול זאגט ארויס, דאס איז זיין ריצוי. אויף דעם פרעגט ער או אינו אלא כפרת דמים, ווער זאגט? אפשר ווי א נארמאלע קרבן, זיין כפרה קומט מיטן דם, איך גיי שפריצן בלוט אויפן מזבח, דאס איז מיין כפרה? און אויף דעם זאגט ער ניין, הרי אני דן, זאלסט וויסן איך האב דא א גזירה שווה, נאמר כאן כפרה, דא ביים פר שטייט כפרה, ונאמר להלן כפרה, און ביים שעיר המשתלח שטייט אויך די ווארט כפרה, און לאמיר אנקוקן די פסוקים. ביים פר שטייט והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו, און ביים שעיר המשתלח שטייט אויך דעם ווארט לכפר, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני ה', לכפר עליו, לשלוח אותו לעזאזל המדברה. זאגט מיר די תורה נעם דעם עזאזל, גיי זאג וידוי פאר אים, בעט דיך אויס, אבער שפעטער נישט דא קיין דם וואס גייט אויפן מזבח, דו פארשיקסט אים, לשלח אותו לעזאזל המדברה. זאגט מיר די תורה די גאנצע כפרה פון דעם לעזאזל איז פשוט די וידוי און שפעטער פארשיקסטו אים ארויס, גארנישט גייט אויפן מזבח, און פאר דעם זאג איך דיר מה כפרה האמורה בשעיר דברים, אזוי ווי דארט ביים שעיר המשתלח, זאגט מיר די תורה די ווארט לכפר, און די לכפר מיינט בדברים, אף כפרה האמורה בפר דברים, אזוי אויך ביי אונז, ווען די תורה זאגט מיר די ווארט וכיפר, מיינט עס אויך בדברים, די כהן גייט צום פר און ער בעט זיך אויס ביים באשעפער, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני וביתי, דאס איז זיין תפילה וואס ער בעט צום באשעפער, און דאס איז טאקע זיין כפרה וואס ער האט. זאגט די גמרא איין מינוט, אבער ואם נפשך לומר, ווער זאגט דו ביסט גערעכט? איך האב א שטיקל אפפרעג פאר דיך. לאמיר דיר עפעס פרעגן, און ער האקט אים אריין, פאר ער לאזט אים בכלל ענטפערן, זאגט ער אים, נא, די קשיא וואס דו גייסט מיר דא פרעגן, דאס איז נישט קיין קשיא, פארוואס? ווייל הרי הוא אומר, והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ועדיין לא נשחט הפר. זאגט ער אים, דו ווילסט מיר פרעגן דא א קשיא, איך ווייס וואס דיין קשיא גייט זיין, אבער איך האב א גוטן תירוץ אויף דעם. אז דו קוקסט ביים פר שטייט והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, און שפעטער קומט ערשט ושחט את פר החטאת אשר לו. זעה איך זיין כפרה איז שוין פאר שחיטה. איז פאר דעם דו וועסט מיר דא קומען פרעגן שיינע קשיות, דיין קשיא איז אפשר א גוטע קשיא, אבער איך וועל דיר שוין יעצט גלייך ענטפערן, פאר דו קומסט צום ווארט וועל איך דיר זאגן ס'שטייט דארטן וכיפר בעדו ובעד ביתו, און שפעטער ערשט ושחט, זעה איך אז די תורה זאגט מיר די כפרה איז שוין פארן ושחט. אויף דעם פרעגט די גמרא ניין, איין מינוט, מאי ואם נפשך לומר, וואס וואלט דא בכלל געווען די קשיא וואס מען וואלט דא געקענט פרעגן? זאגט ער אזוי, וכי תימא אז זיי וועלן פרעגן, נילף משעיר הנעשה בפנים, שכפרתו בדמים, דו האסט מיר יעצט געזאגט, איך נעם אונזער פר און איך שטעל אים צו צו שעיר לעזאזל, אזוי ווי דארטן זאלסטו וויסן שטייט לכפר, ביי אונז שטייט לכפר, אזוי ווי דארטן איז געווען נאר מיט ווערטער, איז דא אויכעט מיט ווערטער. און אויף דעם פרעג איך דיר איין מינוט, אז דו גייסט מאכן א צושטעל, שטעל עס צו צו א אנדערע פלאץ, שטעל עס צו צום שעיר להשם, וואס דארטן שטייט יא קלאר ס'איז געווען דם, אזוי ווי דער פסוק זאגט אונז, ושחט את השעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, דאס הייסט די גאנצע דם, אוודאי איז דארטן א חלק פון דעם, און ערשט שפעטער שטייט, וכיפר על הקודש. זע איך דאך קלאר ביים שעיר לשם איז יא געווען די כפרה דעם בלוט שפריצן אויפן מזבח, און אויב אזוי פרעג איך דיר אז דו ווילסט מיר דא צושטעלן, האסטו מחליט געווען גייסט צושטעלן צום שעיר לשם, צום שעיר לעזאזל, וואס דארטן איז טאקע נישט דא קיין דם ס'איז נאר די ווערטער, פרעג איך דיר ווער זאגט דארפסט צושטעלן צו דארטן, שטעל עס צו צום שעיר לשם, שעיר לשם איז יא געווען דם, און איך שטעל עס צו צו אים אזוי ווי ביי אים די כפרה איז בדם, ביים פר איז אויכעט בדם. פרעג איך דיר ווער זאגט מען דארף צושטעלן צום לעזאזל, שטעל עס צו צום לשם. און אויף דעם וויל ער ענטפערן, הרי הוא אומר וכפר ועדיין לא נשחט הפר. ערשטנס וכפר וכפר, איך קען עס צושטעלן צום שעיר לשם, צום שעיר לעזאזל. און אויך זאלסטו אבער וויסן, די תורה אליינס דערמאנט עס האלבוועגס אינעם פסוק, ווייל די תורה זאגט מיר וכפר בעדו ובעד ביתו, און ערשט שפעטער שטייט די ווארט ושחט, שפעטער וועסטו גיין שעכטן. זעה איך אז די תורה האט אויך פארשטאנען די עיקר כפרה פון דעם פר איז מיט דעם וואס דער כהן גדול שטייט און ער איז זיך מתוודה, דורך דעם וואס ער איז זיך מתוודה, דאס איז זיין כפרה, און דאס זעה איך פונעם שעיר לעזאזל, איך זעה עס אויך ביים פר אליינס וויבאלד די תורה זאגט אונז וכיפר בעדו ובעד ביתו און ערשט שפעטער ושחט, פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן די עיקר כפרה פונעם פר איז טאקע נישט מיטן דם נאר מיט די ווערטער וואס ער זאגט ארויס. אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט מנין שבאנא, אין די משנה איז געשטאנען די כהן גדול שטייט און ער בעט אנא בשם אדער אנא השם, עויתי, פשעתי, חטאתי לפניך אני וביתי, איז וויל די גמרא יעצט פארשטיין די צוויי ווערטער אנא בשם, וואס מיינט דאס פון ווי קומט דאס, זאגט ער אזוי, ומנין שבאנא, ווי ווייס איך אז די כהן נוצט דעם לשון אנא? אויף דעם זאגט ער אזוי, נאמר כאן כפרה, ונאמר בחורב כפרה, איך האב צוויי פלעצער וואס ס'שטייט דער ווארט כפרה, ביי אונז שטייט וכפר בעדו ובעד ביתו, און אויך ביים עגל דארטן שטייט אולי אכפרה בעד חטאתכם. און דארטן מה להלן באנא, אזוי ווי דארטן איז געווען די לשון וואס משה רבינו האט גענוצט, איז געווען די לשון אנא, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, זעה איך אז משה רבינו האט זיך גענוצט מיטן לשון אנא, אף כאן באנא, אזוי אויך דער כהן גדול וואס ער בעט דא פאר זיך מיט זיין שטוב, זאל ער אויך נוצן דעם זעלבן לשון אנא. פרעגט די גמרא ווייטער מנין שבשם, ווי ווייסטו אז ער האט גענוצט דעם שם הוויה? זאגט ער פשוט, נאמר כאן כפרה, ונאמר בעגלה ערופה כפרה, ביי אונז שטייט די ווארט כפרה, ביי עגלה ערופה שטייט אויך די ווארט כפרה, מה להלן בשם, אף כאן בשם, אזוי ווי דארטן איז געווען בשם, אזוי ווי דארט שטייט כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תתן דם נקי, בקרב ישראל, בקרב עמך ישראל, די זעלבע זאך איז אויכעט אזוי ווי מען גענוצט דארטן א שם, איז ביי אונז ביים פר זאל מען אויך נוצן דעם שם, איז פאר דעם ווען די כהן גדול, ער גייט זיך מתוודה זיין פאר זיך מיט זיין שטוב, זאל ער נוצן דעם ווארט השם. אמר אביי, זאגט אביי, בשלו מחורב מעג לו עריפה לא יעלף, מאי דהוה הוה, אז איך האב יעצט צוויי פסוקים, און איך זע יעצט די וועג וואס איך דארף בעטן, איך דארף בעטן מיט א אנא, איך דארף בעטן השם, אויב אזוי איין זאך קען איך דיר דא קלאר זאגן, בשלמא חורב מעגלה ערופה לא יליף, איך פארשטיי זייער גוט די מעשה פון משה רבינו וואס ער בעט זיך איבער ביים באשעפער אז ער קען זיך נישט גיין לערנען דארטן פון עגלה ערופה אז מען דארף נוצן דעם שם הוויה, וואס מ'זעט דאך משה רבינו האט נישט גענוצט דעם שם הוויה, אויף דעם זאג איך אקעי איך פארשטיי איך קען עס נישט גיין לערנען פון דארטן, פארוואס ווייל מאי דהוה הוה, די מעשה מיט משה רבינו איז שוין געווען, און אויב אזוי פארשטיי איך אקעי משה רבינו האט נישט גענוצט דעם שם, אקעי. ער וואלט געקענט לערנען פון דא, קען זיין, אבער מאי דהוה הוה דאס איז נישט וויכטיג, לאמיר נישט אריינגיין אין דעם. אבער אלא עגלה ערופה, תיליף מחורב, אבער למעשה ביי עגלה ערופה, שטייט דאך דארטן כפר לעמך ישראל, פארוואס נוצט מען נישט דארטן דעם לשון אנא, אזוי ווי משה רבינו האט גענוצט? אז עס שטייט בעצם די זעלבע סארט איידיע, דא שטייט כפר, דא שטייט כפר, אויב אזוי גיי עס לערנען, און אזוי ווי משה רבינו האט גענוצט דעם לשון אנא, איז ביי עגלה ערופה וואלט איך אויך געדארפט נוצן דעם לשון אנא. וכי תימא הכי נמי, וועסטו זאגן יא, ביסט גערעכט טאקע, אין פסוק, ווען, נישט פסוק, ווען ווען מען רעדט דא פון עגלה ערופה, וואלט מען טאקע געדארפט נוצן דעם לשון אנא, אויף דעם זאגט ער ניין, והתנן אונז האבן דאך געלערנט הכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, דאס הייסט מען זאגט נישט קיין אנא דא, מען זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, אבער די ווארט אנא זאגט מען נישט. און אויב אזוי פרעג איך דיר פארוואס נישט, גיי לערן פון משה רבינו, ואילו אנא לא קאמר. די מינוט וואס איך האב דא א גזירה שוה, און איך לערן וכיפר וכפר איז דאס אלעס איין זאך, אויב אזוי לכאורה וואלט מען געדארפט טוישן דעם לשון ביי עגלה ערופה, און צולייגן טאקע דעם ווארט, אבער למעשה לייגט מען נישט צו דעם ווארט אנא, פארוואס נישט? אויף דעם זאגט די גמרא קשיא. האסט שוין געהערט אזאנס? קשיא מיינט אייביג צו זאגן, אקעי, ס'איז א גוטע קשיא, מ'שטארבט נישט פון א קשיא, ס'איז דא תירוצים אויף דעם, אקעי, פאר די מינוט האב איך נישט קיין גוטן תירוץ. און ווייטער די גאנצע גזירה שוה דאס בלייבט טאקע.